חמדה גנוזה, דאס א זאך צו וועלכער דער אייבערשטער גלוסט, און ס'איז אויף אזויפיל טייער ביי אים, אז דאס ווערט אנגערופן גנוזה, א באהאלטענע טייערקייט, ווי מען זעט אויכעט ביי דא ביי א מענטשן, אז די טייערסטע זאך האלט ער דאס באהאלטן און צוגעדעקט, ס'זאל זיך אן ניט אנרירן אין דערויף, און זאל חס ושלום ניט געמינערט ווערן, ניט געניזיקט ווערן.

און די צוגרייטונג וואס מען האט באקומען די תורה איז געווען דורך דערויף וואס אידן האבן געזאגט נעשה ונשמע, דאס וויכטיגסטע זאך אז מ'וועט טון און מ'וועט זיך פירן במעשה בפועל אין טאג טעגליכן לעבן, אין מעשים אין טון אין טועכצן לויט די אנווייזונגען פון דער תורה, און דווקא דורך דעם באווייזט מען די טייערקייט פון תורה, אז אין צוגאב דערצו, דערצו וואס ער האלט זייער טייער א ספר תורה, און האלט זייער טייער אפילו א ספר וואס רעדט זיך וועגן תורה, און היט זיך אפ אויף דאס ניט מבזה זיין חס ושלום מיט אלע אפהיטונגען וואס מען דארף אין דערויף האבן, איז ניט דאס איז דאס די איינציגסטע די העכסטע גראד, שטופע, באווייזן די טייערקייט פון תורה, די טייערקייט דערפון באווייזט ער דורך דעם וואס אין יעדן טאג, אין אלע זיינע מעשים, אפילו ווען ער טוט גשמיות'דיגע זאכן, זאכן וואס זענען פארבונדן מיט'ן גוף, זאכן וואס זענען פארבונדן מיט בריאות, טוט ער דאס ביז וואנעט אז מען דערקענט אז דאס טוט א מענטש

וואס ווי געזאגט פריער די ברכה אויף דעם חודש האט מען געהאט דעם שבת וואס איז געווען מיט א טאג פארדעם, דאס ווערט נאך מערער אנטפלעקט ראש חודש סיוון וואס דאס וועט זיין ביום השלישי דעם דינסטאג, און דאס ווערט נאך מער אנטפלעקט אין זמן מתן תורתינו אין די טעג פון שבועות וואס וועלן קומען נאך דערויף. וואס אויב די אלע זאכן זענען ריכטיג און אמת'דיג און דערציילט אין תורה פאר יעדער אידן און פאר אלע אידן, האט עס א ספיציעלע וויכטיגקייט ווען ס'רעדט זיך וועגן נשי ובנות ישראל, וועגן אידישע פרויען און וועגן אידישע טעכטער, ווי מ'געפינט דעם ערשטן מאל ביי מתן תורה, ווי גערעדט מערערע מאל. איז די התחלה דער אנהייב איז געווען אז דער אייבישטער האט אנגעזאגט משה'ן אז צום אלעם ערשטן זאל ער צוגרייטן בית יעקב די אידישע טעכטער און די אידישע פרויען אז זיי זאלן נעמען אויף זיך און גרייט זיין אויף צום נעשה ונשמע אויף טון און אויפפירן זיך ווי די תורה טוט אנווייזן. און ערשט דערנאך תגיד לבני ישראל זאל ער רעדן מיט די מאנצבל, וואס דאס חזר'ט זיך איבער יעדער יאר נאכאמאל, אפילו אז מען זעט עס ניט מיט עיני בשר מיט די פליישיגע אויגן, זעט מען דאס אבער און מען פילט עס מיט דער נשמה, וואס די נשמה איז דאך דער עיקר ביי אידן און בפרט ובכלל ביי א בעל שכל.

און ערשט דערנאך תגיד לבני ישראל, דאס ווערט א הקדמה אז דערנאך זאל מען דאס אויכעט דורכפירן ביי מאנצבל, און ווי דערציילט נאך אין תורה אז דאס איז א תנאי אז מען וויל זיין זיכער אז ביי די מאנצבל וועט זיין נעשה ונשמע, הענגט דאס אפ פון דערויף וואס נשי ובנות ישראל, אידישע פרויען און אידישע טעכטער, וועלן אננעמען אויף זיך דעם נעשה ונשמע אין דער פולסטער מאס, וואס דאס איז דאך אויכעט שליסט אין זיך איין זייער ווירקונג און זייער השפעה אויף די מענער און אויפן פאטער און אויף די עלטערע ברידער און זיכער אויף די יונגערע ברידער, און דערנאך איז דא דער וואס דער נעשה ונשמע וואס זיי זאגן אלע צוזאמען מענער און פרויען, אלט און יונג ביז צו פיצלעך קינדער, און דאס גרייט צו דעם גאנצן אידישן פאלק צו קבלת התורה, ווי דער רבי נשיא דורינו פלעגט בענטשן אז זאל זיין בשמחה ובפנימיות, מיט אן אמת'ע פרייליכקייט און שמחה וואס נעמט דורך דעם מענטשן אינגאנצן. ובפנימיות אז דאס ווערט דאס ווערט זיין גאנצע פנימיות, דער גאנצ דער אינהאלט, דער גאנצער אינהאלט פון זיין פנימיות, פון זיין אינעווייניגסטן און אמת'ן לעבן, און דערנאך נעמט מען דערמיט דערפון און דערמיט גייט מען אוועק אין אלע אין די גאנצע טעג פון דעם גאנצן יאר, אז זאל זיין א שנת תורה און א שנה א יאר וואס איז דורכגענומען מיט טוב לשמים וטוב לבריאות, און ווי גערעדט פריער אז דער המעשה הוא העיקר, דאס איז אויך ווי די עניינים ווי די זאכן ווערן ערקלערט בדיבור און רייד, די כוונה און די תכלית און די שלימות פון די אלע זאכן איז ווען יעדער פון אייך און איר אלע צוזאמען

וועלן אלע צוזאמען מקבל זיין די תורה און אלע צוזאמען מקיים זיין די תורה.